מען האלט די גמרא דף י"ח צוויי שורות פון אויבן, מען האט אפגעלאזן די פריערדיגע גמרא י"ז עמוד ב', אמר רבא דבר תורה גוי יורש את אביו, ווייל ס'שטייט אין פסוק אז ווען מען וויל פודה זיין א עבד עברי הנמכר לעכו"ם, שטייט אין די תורה וחשב עם קונהו, איז משמע וחשב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו, טאמער די אדון די גוי שטארבט דארף מען נישט מתחשב זיין מיט די דארף מען נישט מאכן קיין חשבון מיט די יורשים פון די גוי, ווייל די עבד עברי גייט ארויס לחירות איז משמע אז ס'איז דא אזא מציאות פון יורשי קונהו, זעהט מען אז א גוי איז יורש את אביו. זאגט די גמרא רב חייא בר אבין אמר רבי יוחנן ער האט אן אנדערע מקור פון ווי מ'ווייסט אז דבר תורה גוי יורש את אביו, ווייל דכתיב כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר, דער רבונו של עולם האט אנגעווארנט פאר כלל ישראל זיי זאלן נישט מלחמה האלטן מיט עשו ווען זיי גייען דורך זיין לאנד, ווייל כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר. זעהט מען עשו איז דאך א גוי זעהט מען ס'איז דא ירושה ביי א גוי. זאגט די גמרא ודלמא ישראל מומר שאני, ווער זאגט עשיו איז א גוי, אפשר האט א דין פון ישראל מומר. יעצט, ס'איז פארהאן צוויי וועגן צו לערנען דא די גמרא. די רש"ש לערנט אז די גמרא'ס ראיה פון עשיו איז געווען אזוי, אז די ראיה איז אז די רבונו של עולם האט געגעבן שעיר פאר די בני עשיו, איז זעהט מען אז ס'איז דא ירושה אז עשיו האט מוריש געווען לבניו. איז אויב אזוי וואס ענטפערט די גמרא ישראל מומר שאני, אזוי פרעגט די רש"ש אין הכי נמי לאמיר זאגן עשיו איז ישראל מומר אבער האט דאך חתונה געהאט מיט גוי'טעס זיינע ווייבער זענען געווען כנענים, איז אויב אזוי זיינע קינדער זענען דאך גוים, איז ווייטער וואס אפילו ער איז א ישראל מומר זעהט מען נאך אלץ אבער אז זיינע קינדער האבן געירשנט פון אים שעיר איז א ראיה אז דבר תורה גוי יורש את אביו. איז זאגט די זאגט די רש"ש אז מ'מוז זאגען אז עשו האט מגייר געווען זיינע פרויען, מ'זעהט האט דאך געוואלט געפעלען בעיני יצחק אביו, מסתם האט ער מגייר געווען זיינע פרויען, ממילא קומט אויס די קינדער זענען אויך געווען אידען אויב אזוי, זאגט די זאגט אבער די מהרי"ט ניין, אז ער לערנט פשט אין די גמרא נישט די ראיה איז פון עשו'ס קינדער, א ער לערנט פשט אין די פסוק עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה אז עשו האט געירשען סעיר פון אברהם אבינו. איז ממילא זעהט מען אז גוי עשיו איז יורש את אביו, אויף דעם זאגט די גמרא ניין עשיו איז געווען א ישראל מומר. על כל פנים די רמב"ן על התורה ברענגט פון דא א ראיה ס'איז דא א באקאנטע שאלה צו די אבות האבן געהאט א דין פון ישראל צו בני נח, אין די גמרא זעהט מען לכאורה זאגט די רמב"ן אז זיי האבן א דין פון ישראל ווייל די גמרא זאגט אז עשיו איז געווען א ישראל מומר זעהט מען אז די אבות הקדושים האבן געהאט א דין פון ישראל. זאגט די גמרא אלא מהכא, מען קען נישט ברענגען א ראיה פון די פסוק ווייל עשו געווען א ישראל מומר, אלא מהכא, שטייט כי לבני לוט נתתי את ער ירושה, די שטאט ער איז געגאנגען צו ירושה לבני לוט, דאס איז דאך געווען גוים, זעהט מען עס איז פארהאן א מושג פון ירישא ביי גוים. פרעגט די גמרא רבי חייא בר אבין מאי טעמא לא אמר כרבא, פארוואס האט ער נישט גע'דרש'נט די פסוק פון רבא, רבא האט דאך געברענגט א ראיה פון וחשב עם קונהו אז מען זעהט פון דארטן אז א גוי האט יורשים,

מען רעכנט זיך עם קונהו מיט די גוי און נישט מיט זיין קינדער, פארוואס? ווייל זיינע קינדער ירש'ן אים נישט, ווען ס'וואלט געשטאנען ולא עם יורשי קונהו זעהט מען אז ער האט יורשים, שטייט אבער נישט ולא עם יורשי קונהו, ס'שטייט נאר וחשב עם קונהו לאפוקי זיין קינדער, אפשר הא גופא שטייט אין די פסוק אז מען רעכנט זיך נישט מיט די קינדער ווייל די קינדער זענען נישט קיין יורשים. ממילא פון דארט איז נישט קיין ראיה. ורבא מאי טעמא לא אמר כרב חייא בר אבין, פארוואס האט רבא נישט געזאגט אז מען לערנט עס פון די פסוק פון בני לוט? זאגט די גמרא, משום כבודו דאברהם שאני, קען זיין לעולם א גוי איז נישט יורש את אביו, דא אלס כבודו פון אברהם, לוט איז דאך געווען א קרוב מיט אברהם, איז אלס כבודו של אברהם האט דער רבונו של עולם געגעבן פאר זיי א ירושה אבער נישט בתורת ירושה אז ס'איז דא עפעס א דין אז א גוי ירש'נט, לכבודו פון אברהם האט מען עס אוועקגעגעבן פאר זיי.

די אדון האט איבערגעלאזט א בן, איז די עבד עובד את הבן, איז דארף מען זאגן ס'רעדט זיך אדער ער האט נישט געלאזט קיין בן, און די הלכה איז אז אינו עובד שאר יורשים, אדער ס'רעדט זיך וועגן עבד עברי נרצה, עבד עברי נרצה גייט יא ארויס במיתת האדון. על כל פנים די עברי האט שנים יובל מיתת האדון, מה שאין כן בעבריה, די גמרא וועט באלד פרעגן, לכאורה עבריה האט אויך יא די יציאות, ויש בעבריה, און א עבריה האט וואס א עברי האט נישט, שהעבריה יוצאה בסימנים, נאך א זאך ואינה נמכרת ונשנית, איינמאל די טאטע האט פארקויפט אן עבריה ער קען נישט פארקויפען א צווייטע מאל, ומפדין אותה בעל כרחו, מיר זעהן אין די גמרא וואס מיינט בעל כרחו וואס דאס מיינט, מה שאין כן בעברי, בעברי גייט דאס נישט אן, אמר מר, יש בעברי שאין בעבריה, פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגען אז שש יובל מיט מיתת אדון איז נישט דא בעבריה, ורמינהי, ס'איז דאך געשטאנען אין די לעצטע משנה, ווען די משנה רעכענט אויס די יציאות פון עבד עברי, אויף דעם שטייט יתירה עליו אמה עבריה, אמה עבריה האט דעיס מיט נאך עפעס, שקונה עצמה בסימנים, איז משמע אז אלץ וואס די עברי האט האט די עבריה אויך, איז וואס זאגסטו ומה שאין כן בעבריה? אמר רב ששת דעי ברייתא רעדט זיך כגון שיעדה ווען ער קויפט א אמה עבריה און זי בלייבט א אמה עבריה אוודאי דא א יציאה פון שש און יובל און מיתת אדן, דא רעדט מען אז די אדון האט מייעד געווען האט חתונה געהאט מיט די אמה איז יעצט ווערט עס כאשתו, איז בכהאי גוונא איז טאקע נישט דא די יציאה פון שש יובל און מיתת אדון. פרעגט די גמרא יעדה? פשיטא, גיטא בעי, טאמער האט מייעד געווען איז עס אשתו, טאמער ס'איז אשתו, די איינציג וועג זי גייט ארויס איז מיט א גט, זי איז שוין אויס אמה, וואס דארף די ברייתא לאזן הערן? זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא איך וואלט אפשר געמיינט לא ליבטלה הילכתא מינה, די אלע דינים פון יציאת אמה עבריה איז נישט פוקע מיט די יעוד, ווייל סוף כל סוף יעוד איז נישט קיין נארמאלע קידושין, ס'איז א נייע מחודש'דיגע פרשה פון קידושין ביי אמה עבריה, איז אפשר האט זי נאך אלץ די דינים פון אמה עבריה. די לשון רש י איז אז די סלקא דעתך איז, איך וואלט געמיינט אז אז ס'ווערט נישט בטל הלכות אמה עבריה, ואם רצתה לצאת באחד מאלו בלא גט, תצא, קא משמע לן, אין רש י שטייט צוויי נקודות, קודם כל זאגט רש י, אנדערע ראשונים דינגען זיך, רש י לערנט אז די הוה אמינא וואלט געווען אז זי זאל נאך אלץ ארויסגיין בשש ויובל און זי זאל אפילו נישט דארפן קיין גט. נאך א נקודה שטייט אין רש י, ואם רצתה לצאת באחד מאלו, אן א גט, תצא, ס'משמע ס'איז תלוי אין איר רצון, אז ס'איז נישט בהכרח זי וועט ארויסגיין, ס'איז א דבר חידוש וואס רש י זאגט דא. על כל פנים, אויף דעם קא משמע לן איז א חידוש אז אפילו נאך יעוד, ניין, יעצט גייט זי נאר ארויס מיט גט און נישט מיט די אנדערע יציאות. איז פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי טאמער דו זאגסט מיר אז ס'רעדט וועגן יעוד אמאי יוצאה בסימנים וואס זאגט די ברייתא אז די אמה עבריה גייט ארויס בסימנים טאמער האט שוין חתונה געהאט מיט איר גייט זי שוין נישט ארויס בסימנים ס'איז דאך אשתו זאגט די גמרא הכי קאמר אם לא יעדה יוצאה אף בסימנים איז פשט אין די ברייתא איז אזוי ס'איז דא יציאות בעברי וואס איז נישט דא ביי עבריה דאס הייסט ביי עברי איז אייביג דא די יציאות שנים, יובל, און מיתת אדון. ביי עברייה איז נישט אייביג דא די יציאות, ווייל טאמער ס'איז דא יעוד, דעמאלטס דארף זי גט און די יציאות זענען שוין מער נישט חל. אבער טאמער ס'איז נישט געווען קיין יעוד, איז דעמאלטס האט אמה עברייה אלע זאכן וואס א עבד האט, פלאס זי האט אויך סימנים. ס'איז געשטאנען נאך א זאך וואס עברייה האט וואס עברי האט נישט, ואינה נמכרת ונשנית, מ'קען נישט פארקויפן צוויי מאל. איז די גמרא מדייק מכלל דעבד עברי, נמכר ונשנה, אז א עבד עברי קען מען יא פארקויפן צוויי מאל. פרעגט די גמרא, ס'איז דאך נישט אזוי, והתניא, שטייט אין פסוק בנוגע א עבד עברי וואס האט גע'גנב'עט און בית דין פארקויפט אים ווייל ער האט נישט קיין געלט צו צאלן די גניבה, איז שטייט אין פסוק ונמכר בגניבתו. דרש'נט מען ונמכר בגניבתו ולא בכפילו, מ'פארקויפט אים נאר טאמער ער האט נישט קיין געלט צו צאלען די גניבה די עצם דמי הגניבה די קרן פון די גניבה, אבער די הלכה איז אז א גנב מוז דאך צאלען קרן וכפל, טאמער ער האט געלט צו צאלען די קרן ער האט אבער נישט גענוג צו צאלען די כפל, פאר דעם פארקויפט מען אים נישט כדי ער זאל קענען צאלען כפל, דווקא בגניבתו ולא בכפילו, נאך א דין, בגניבתו ולא בזממו, די הלכה איז עדים זוממים ועשיתם לו כאשר זמם, טאמער עדים האבען געזאגט פאלשע עדות אויף פלוני אז יענער האט געגנבעט, און מחמת זייער עדות וואלט מען געדארפט פארקויפן יענע פלוני ווייל ער האט דאך נישט קיין געלט צו צאלן די גניבה, און נאכדעם איז מען געוואר געווארן אז זיי זענען עדים זוממים מ'האט זיי מזים געווען, זאגט מען נישט אז טאמער זיי, ס'איז כאשר זמם איז מחייב, אזוי ווי זיי האבן געוואלט יענעם מחייב זיין געלט מוזן זיי צאלן די געלט, טאמער זיי קענען נישט צאלן די געלט זאגט מען נישט אז מען פארקויפט זיי, אזוי ווי זיי האבן געוואלט מאכן יענער זאל פארקויפט ווערן, ס'איז דא גזירת הכתוב בגניבתו ולא בזממו. נאך א דין בגניבתו כיוון שנמכר פעם אחת שוב אי אתה רשאי למוכרו, זאגט רש"י ווייל ס'שטייט ונמכר בגניבתו, ונמכר איז משמע איין מאל, איינמאל פארקויפט מען אים בגניבתו, אבער אי אתה רשאי כיוון שנמכר פעם אחת שוב אי אתה רשאי למוכרו, זאגט רש"י אז די פסוק זאגט מיר אז טאמער לאמיר זאגען אז ער האט נישט געהאט גענוג געלט, צו צאלען און מען דארף אים פארקויפען און ווען מען פארקויפט אים איז דאס נישט משלים וויפיל געלט ער האט געגנבעט זאגט מען נישט ער זאל זיך פארקויפען צוויי מאל כדי אפצוצאלען די גאנצע חוב איין מאל פארקויפען פאר די גניבה און נישט מער. על כל פנים וואס זעהט מען דא? זעהט מען דא אז מען קען אים נאר פארקויפען איין מאל איז וואס זאגסטו דווקא עבריה אינה נמכרת וחוזר ונשנית אפילו עברי אויך אינה נמכרת ונשנית שטייט מען פארקויפט אים נאר איינמאל, יעצט די שונאים פרעגן א קשיא אפשר רעדט מען דא וועגן וועגן מוכר עצמו, די פסוק רעדט זיך מכרי בעזנו אפשר מוכר עצמו, מוכר עצמו קען זיך יא פארקויפן צוויי מאל, סרחי. על כל פנים זאגט די גמרא אמר רבא לא קשיא, כאן בגניבה אחת כאן בשתי גניבות. דאס וואס מען דרשנ'ט דא אז מען קען נישט פארקויפן א עבד עברי צוויי מאל, רעדט זיך פאר איין גניבה, דאס הייסט, ער האט גע'גנב'עט, ער האט גע'גנב'עט טויזנט דאלער, און ווען מען פארקויפט אים באקומט ער נאר פינף הונדערט דאלער, זאגט מען נישט מען זאל אים פארקויפן נאכדעם א צווייטע מאל כדי אפצוצאלן די צווייטע פינף הונדערט, אויף דעם שטייט בגניבתו כיון שנמכר פעם אחת שוב אי אתה רשאי למוכרו, אבער טאמער ס'איז געווען צוויי גניבות, זאגט רש"י יעצט גייט די גמרא אין די סלקא דעתך אז אפילו ער האט גע'גנב'ט פון איין מענטש ער האט גע'גנב'ט צוויי מאל און נאכדעם האט אים בית דין געכאפט און מ'האט אים מעמיד געווען בדין אויף ביידע גניבות איז דעמאלטס טאמער ס'איז נישט דא דעמאלטס טאמער ס'איז נישט דא גענוג געלט אפצוצאלן פון די דמי מכירה מ'זאל אפצאלן די ביידע גניבות דעמאלטס וואלט מען אים טאקע פארקויפט צוויי מאל מ'פארקויפט אים ווען ער קומט ארויס פארקויפט מען אים נאכאמאל איז בשתי גניבות דעמאלטס איז עבד עברי חוזר ונמכר דארט איז אנדערש פון אמה עבריה, אמר ליה אביי, אפילו אין אזא אופן פארקויפט מען נישט צוויי מאל, ווייל בגניבתו טובא משמע, ונמכר איז איין מאל, בגניבתו, בגניבתו מיינט נישט נאר פאר איין גניבה, בגניבתו איז משמע פאר כמה גניבות, רש"י ברענגט א ראיה, אזוי ווי ס'שטייט בהמה רבה, שטייט נישט בהמות רבות, שטייט הדגה אשר ביאור שטייט נישט הדגים, מ'טרעפט אמאל די תורה דרוקט זיך אויס אויף א רבים בלשון יחיד, איז דא אויכעט ונמכר בגניבתו, ס'דא איין מכירה פאר אסאך גניבות איז כל זמן ס'איז געווען איין העמדה בדין אפילו ס'איז געווען אסאך גניבות קען מען נאר פארקויפען איין מאל. זאגט די גמרא אלא אמר אביי לא קשיא כאן באדם אחד כאן בשני בני אדם ווען ס'איז דא איין העמדה בדין ביסטו גערעכט פארקויפען אים איין מאל אבער לאמיר זאגן טאמער ער האט גע'גנב'עט פון ראובן און ער האט גע'גנב'עט פון שמעון און מ'האט אים מעמיד געווען בדין פאר ביידע גניבות, איז טאמער ער האט נישט גענוג געלט צו צאלען ווען מען פארקויפט אים איין מאל קען ער נישט צאלען פאר די צוויי גניבות פארקויפט מען אים טאקע צוויי מאל, אדער זאגט רשי אז אפילו ער האט גע'גנב'עט פון איין מענטש, אבער לשון רשי איז אז טאמער. ווי איז די לשון רשי? זאגט רשי, והוא הדין אם גנב ועמד בדין ונמכר וחזר וגנב, אפילו פון די זעלבע מענטש, וחזר וגנב משיצא חפשי, איז נאכאמאל חוזר ונמכר, אין די רש"ש שטייט אז די רשי'ס לשון איז נישט מדויק, ווייל ס'מוז נישט זיין אז די צווייטע גניבה איז געווען נאך ער איז ארויסגעקומען חפשי, אפילו די צווייטע גניבה איז געווען פאר מ'האט אים פארקויפט, אבער ס'איז געווען העמדה בדין, מ'האט אים אפגע'פסק'נט למכירה, און נאכדעם איז ער געגאנגען און גע'גנב'עט נאכאמאל, וואלט אויך געווען די דין אז וויבאלד ס'איז א צווייטע העמדה בדין, דעמאלטס איז האט טאקע צוויי באזונדערע פרשות און דעמאלטס קען מען פארקויפן צוויי מאל. זאגט די גמרא תני רבנן, גניבו אלף, טאמער די גניבה וואס ער האט גע'גנב'עט איז געווען א טויזנט דאלער, אבער ושווה חמש מאות, ווען מען פארקויפט אים איז ער נאר ווערט אלס עבד חמש מאות, קומט אויס ווען מען פארקויפט אים באקומט מען נאר צוריק די געלט פון האלב פון די תשלום וואס ער דארף באצאלען, איז נמכר וחוזר ונמכר, יעצט דאס איז נישט ווי די גמרא האט געלערנט פריער, פריער האט מען געלערנט אז אויף איין גניבה איז מען נאר נמכר איין מאל, איז די גאון טאקע נעמט ארויס די גירסא, די גאון איז משנה, און די גאון זאגט מען דארף גורס זיין נמכר ואינו חוזר ונמכר, והיא גירסא נכונה מאוד, איז דעמאלט שטימט עס מיט די פריערדיגע גמרא, אז מען פארקויפט נאר איין מאל פאר איין גניבה, אבער גניבו חמש מאות, טאמער מען האט גע'גנב'עט פֿינף הונדערט, ושווה אלף, און טאמער מען וועט אים פארקויפן פאר די זעקס יאר, איז ער ווערט צוויי מאל אזויפיל ווי די גניבה, אויב אזוי אינו נמכר כלל. רבי אליעזר אומר, נישט נאר אין די פאל איז אינו נמכר כלל, נאר אם היה גניבו כנגד ממכרו נמכר, טאמער די גניבה איז פונקט אזויפיל ווי די שוויות פון די מכירה, פארקויפט מען, אם לאו, אינו נמכר, סיי טאמער די מכירה איז ווערט מער פון די גניבה פארקויפט מען אים נישט, און סיי טאמער די מכירה איז ווייניגער פון די גניבה, נישט נאר מען פארקויפט אים נישט צוויי מאל, מען פארקויפט אים אפילו איין מאל אויך נישט. אמר רבא בהא זכנהו רבי אליעזר לרבנן, לכאורה רבי אליעזר'ס סברה איז גערעכט, רבי אליעזר לכאורה איז מער מסתבר ווי די רבנן, פארוואס? דמאי שנא גניבו חמש מאות ושווה אלף דאין נמכר, יעדער איז מודה אז טאמער ער האט גע'גנב'עט פֿינף הונדערט און. ער איז ווערט א טויזענט דעמאלטס פארקויפט מען אים נישט בכלל פארוואס ווייל נמכר בגניבתו ס'שטייט נמכר כולו אמר רחמנא ולא חציו ווען מען פארקויפט אן עבד פארקויפט מען אים פאר זעקס יאר ווען מען פארקויפט אים פאר זעקס יאר קומט אויס אז ער איז ווערט אסאך מער ווי די גניבה איז איז מען אלא מאי וועט מען זאגען ער זאל נאר מוזען ארבעטען פאר דריי יאר. זאגט די גמרא נמכר כולו אמר רחמנא ולא חציו, מען פארקויפט אים נישט פאר האלב, זאגט רש"י ולא חציו כי השתא ששווה שכר עבודת שש שנים פי שניים בגניבתו, ואין עליו לעבוד אלא חציו, אויף דעם זאגט מען נישט ניין ער זאל ארבעטן נאר האלב די צייט, שטייט ונמכר כולו ולא חציו, איז אויב אזוי הכא נמי ווען די שיעור וואס ער האט גע'גנב'עט איז מער וויפיל די דמי מכירה איז, נמכר בגניבתו אמר רחמנא ולא נמכר בחצי גניבתו, טאמער האט געגנבעט טויזנט ער איז ווערט פֿינף הונדערט, איז ווען מען פארקויפט אים פארקויפט מען נאר פאר די חצי גניבה, דאס איז אויך נתמעט, נמכר בגניבתו ולא בחצי גניבתו. ס'איז געשטאנען אין די ברייתא, איינע פון די זאכן וואס יתירה אמה עבריה, ומפדין אותה בעל כרחו, מען איז איר פודה בעל כרחו, בעל כרחו. סבר רבא למימר, וואס מיינט בעל כרחו? בעל כרחו דאדון. אז אפילו די אדון איז נישט מסכים קען מען פודה זיין בעל כרחו פון די אדון, אמר ליה אביי, מאי ניהו, מיט וואס רעדט מען דא די פדיון? ס'הייסט, די גמרא האט פארשטאנען זאגן די ראשונים אז ס'קען נישט רעדן וועגן כסף, ווייל טאמער דו זאגסט אז ס'מיינט כסף, די דין פון גרעון כסף אז מ'קען פודה זיין פון די אדון בעל כרחו, דאס איז נישט יתירה אמה עבריה, ווייל עבד עברי איז אויך גרעון כסף בעל כרחו פון די אדון. איז זאגט די גמרא מסתם רעדט זיך דכתבינן ליה שטרא אדמיה אז אפילו זי האט נישט קיין געלט אפצוצאלן די אדון כדי ארויסצוגיין מיט גרעון כסף, זי קומט אים דרײַ הונדערט דאלער און זי האט נישט די דרײַ הונדערט דאלער, איז קען מען בעל כרחו פון די אדון שרייבען א שטר התחייבות אז זי איז זיך מתחייב צו צאלן דרײַ הונדערט דאלער ווען זי וועט משיג זיין די געלט וועט זי אים אפצאלן און יעצט גייט זי ארויס מיט די שטר וואס איז געשריבען אדמיה. און דאס איז א חידוש ווייל אפשר וואלט איך געזאגט אז דאס קען מען נישט טוהן בעל כרחו. פרעגט די גמרא, אמאי, פארוואס טאקע איז ער מחויב בעל כרחו ארויסצולאזן די שפחה, די אמה, פאר א שטר? נקיט מרגניתא בידיה, ער האלט א דיימאנט אין די האנט, ער האט דא א שפחה וואס איז ווערט געלט, יהיבנא ליה חספא, מען גיבט אים סתם א שטיקל פאפיר, ווען מען גיבט אים געלט האט מען געגעבן די שוויות פון די שפחה, אבער דא האט מען דאך נישט געגעבן די שוויות, מען האט געגעבן א שטיקל פאפיר, יא, טאמער זי וועט צוריקצאלן, אין הכי נמי, ווער זאגט זי וועט צוריקצאלן, ס'איז נישט קיין ריכטיג, ס'איז נישט קיין דבר של יושר, אז זיי מוזן אוועקגעבן א זאך וואס איז ווערט מציאות געלט פאר א חספא, איז אויב אזוי ווער זאגט טאקע אז מען קען פודה זיין בעל כרחו מיט א שטר? אלא אמר אביי, וואס מיינט בעל כרחו? נישט בעל כרחו דאדון, בעל כרחו דאב, אז מען קען פודה זיין בעל כרחו דאב, רש"י זאגט אז טאמער די טאטע האט געלט, ער האט פארקויפט די טאכטער פאר אן אמה און ער האט געלט, איז מען כופה די טאטע ער זאל איר צוריק אויסלייזן. פארוואס? משום פגם משפחה, ווייל ס'איז א בזיון פאר די משפחה אז די אז די אז די שוועסטער אז די בת משפחה איז פארקויפט געווארן דורך די טאטע, ממילא צווינגט מען די טאטע כופה צו זיין. פרעגט די גמרא, טאמער דאס איז די מעלה פון אמה עבריה איבער עבד עברי אז מ'איז כופה, אי הכי, ווער זאגט דווקא אמה עבריה, אי הכי עבד עברי נמי, טאמער די ענין איז פגם משפחה, נכפינהו לבני משפחה, משום פגם משפחה. ווען די עבד פארקויפט זיך, אלס פגם משפחה אז א איד איז געווארן א עבד, זאל מען צווינגען די משפחה פודה צו זיין? זאגט די גמרא, וואס וועט מען פארדינען טאמער מען צווינגט די משפחה פודה זיין, הדר אזיל ומזבין נפשיה, ער וועט זיך נאכאמאל פארקויפן, וועט מען אים זאגן זאל מען נאכאמאל אויסלייזן וועט ער זיך נאכאמאל פארקויפן, ממילא אין לדבר סוף. זאגט די גמרא, טאמער דאס איז די חשש, הכא נמי, וואס העלפט עס אז מען זאל כופה זיין דער טאטע זאל פודה זיין, הדר אזל, ומזבין לה, מ'וועט אים כופה זיין פודה זיין וועט ער נאכאמאל פארקויפן, איז פרעגט תוס' וואס הייסט? מ'וועט אים זאגן אז דו מוזט נאכאמאל פודה זיין, וקצת קשה לר"מ אם כן מאי קאמר הכא נמי דאזיל ומזבין לה, מה תועלת במכירתו מאחר דנכוף אותו לפדותה, וואס האסטו מורא? בשלמא די עבד אליין, ער וועט זיך נאכאמאל פארקויפן, יעדע מאל ער פארקויפט זיך מאכט ער דאך געלט, און מ'איז כופה די משפחה זאלן פודה זיין, וועט ער עס טון נאכאמאל און נאכאמאל, אבער די טאטע, ער פארקויפט איר פאר געלט, טאמער ביסטו מחייב ער מוז צוריק צאלן די געלט פודה צו זיין, וואס האסטו מורא, ער וועט נאכאמאל פארקויפן? וועסט אים נאכאמאל זאגן פודה זיין, ער וועט גארנישט פארדינען. איז וועגן דעם תוס' דינגט זיך אויף רשי, תוס' לערנט אז ווען די גמרא זאגט בעל כרחיה דאב מיינט אז מ'איז כופה די משפחה, מיינט עס אז די משפחה איז פודה בעל כרחיה דאב, אז אפילו די אב, איז נישט אינטערעסירט מען זאל איר אויסלייזן, ווייל טאמער ער לייזט איר אויס מוז ער איר געבן מזונות, ער וואלט בעסער געוואלט זי זאל בלייבן א שפחה כדי די אדון זאל געבן מזונות, אויף דעם שטייט בעל כרחו, זאגט תוס' שמא יש לומר דנכוף בני משפחה לפדותה בעל כרחיה דאב משום דלא ניחא ליה לאב שתחזור לביתו ויהא פרנסתו לאב ולו. והשתא ניחא שפיר דהדר אזיל ומזבין לה, אויב אזוי פרעגט די גמרא, מ'איז כופה זיין די משפחה מ'זאל איר אויסלייזן, וועט די טאטע נאכאמאל גיין און פארקויפן ער זאל מאכן נאך אפאר דאלער, דאס דאס איז טאקע א פשט? זאגט די גמרא, ניין, דאס איז מען נישט חושש, ווייל הא קתני, אינה נמכרת ונשנית, דאס האב דאך געזען אין די ברייתא, איינע פון די זאכן וועגן אמה עבריה איז מ'קען איר נישט פארקויפן צוויי מאל, ממילא טאמער מ'איז מ'איז מ'איז פודה די די די אמה, איז נישט דא קיין חשש אז טאטע וועט איר נאכאמאל פארקויפן, ווייל די הלכה איז אז אינה נמכרת ונשנית. פרעגט די גמרא ווער איז די תנא וואס האלט אז א אמה עבריה אינה נמכרת ונשנית, ומני ר' שמעון היא. דתניא, ס'איז דא א מחלוקת אין די ברייתא, מוכר אדם את בתו לאישות, טאטע קען פארקויפן די טאכטער לאישות, דאס הייסט די טאטע קען בעל כרחו פון די בתו קטנה מקבל זיין קידושין איר מקדש זיין. ושונה טאמער האט ער מקדש געווען די מאן איז געשטארבן ס'איז נאך נישט געווען קיין נישואין ס'איז נאך אלץ אחר אירוסין אדער די מאן האט איר מגרש געווען קען איר נאכאמאל מקדש זיין די זעלבע זאך ער קען איר פארקויפן לשפחות ושונה ער פארקויפט איר לשפחות טאמער זי גייט ארויס בשש ויובל קען איר נאכאמאל פארקויפן לאישות אחר שפחות טאמער האט איר פארקויפט אלס א שפחה איז ארויס געקומען בשש ויובל, קען ער יעצט מקדש זיין, אבל לא לשפחות אחר אישות, דאס איז די איינציגע זאך וואס נישט, איינמאל ער האט איר מקדש געווען אפילו זי איז נאך אלץ אן ארוסה און זי איז נאך אלץ ברשות האב, קען ער איר יעצט נישט פארקויפן לשפחות אחר אישות, אזוי האלט תנא קמא, רבי שמעון אומר, כשם שאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות, אזוי ווי מען קען נישט פארקויפן לשפחות איינמאל מען האט איר חתונה געמאכט, כך אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות, איז די זעלבע זאך, איינמאל דו האסט איר פארקויפט פאר א אמה און זי קומט צוריק דורך שש ויובל קענסטו איר נישט נאכאמאל פארקויפן, איז דאס איז די שיטה פון די פריערדיגע ברייתא אז אמה עבריה אינה נמכרת וחוזר ונמכרת, מען קען איר נישט פארקויפן צוויי מאל. זאגט די גמרא די מחלוקת תנא קמא און ר' שמעון צו מען קען פארקויפן א שפחה צוויי מאל, איז תלוי אין א אנדערע מחלוקת תנאים ובפלוגתא דהני תנאי דתניא. שטייט אין פסוק בבגדו בה, די לשון הפסוק איז אם רעה בעיני אדוניה אשר לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה. יעצט די לשון בבגדו בה, מ'ליינט עס מיט א חיריק, בבגדו בה. ס'שטייט אבער נישט מיט א י', ס'איז נישט דא קיין י' צווישן די בית און די ג', איז אן די אן די נקודות וואלט מען אפשר געקענט ליינען בבגדו בה, ווען ס'איז דא א י' בהכרח איז עס בביגדו, אבער ס'איז נישט דא קיין י', וואלט מען געקענט ליינען בבגדו בה. איז זאגט די גמרא, שטייט אין פסוק בבגדו בה, וויאזוי טייטשט מען דא? כיוון שפירש טליתו עליה, שוב אין רשאי למוכרה. דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא טייטשט אז מען ליינט די ווארט בגדו לשון בגד, אז לא לעם נכרי עם נכרי מיינט נישט צו א גוי, לעם נכרי מיינט צו א פרעמדע, צו נאך א בעלים, לא ימשול למכרה טאר די טאטע נישט פארקויפען, בבגדו בה נאך די ערשטע אדון האט איר מקדש געווען. ווען ס'איז בבגדו בה ער האט פורס געווען טליתו עליה, פריסת טלית איז א לשון פון קידושין, די רש"ש שטעלט צו מ'זעהט ביי רות זי האט געבעטן פון בועז פרשת כנפיך על אמתך, די רש"ש זאגט דאס איז די מקור אז מ'פירט זיך אז די חתן באדעקט די כלה, ס'איז א ענין פון פריסת טלית. ס'איז א לשון פון קידושין. איז מ'טייטשט די פסוק אזוי, ר' עקיבא, אז לעם נכרי לא ימשול למכרה, די טאטע טאר איר נישט פארקויפן נאכאמאל לעם נכרי צו א פרעמדע, בבגדו בה, נאך די מאן האט פורס געווען טליתו עליה, נאך די אדון האט איר מייעד געווען. דברי ר' עקיבא. דאס הייסט, אין שפחות אחר אישות. ר' אליעזר אומר, בבגדו בה, כיוון שבגד בה, איינמאל ער האט געפעלשט אין איר, דאס הייסט ער האט איר פארקויפט, ער האט געפעלשט אין איר, שוב אין רשאי למוכרה, דאס הייסט אין מוכרה לשפחות אחר שפחות. פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי וואס איז די סברת המחלוקת? ר' אליעזר סבר יש אם למסורת, רבי עקיבא סבר יש אם למקרא. ס'איז פארהאן מסורת ווי די רבונו של עולם האט איבערגעגעבן פאר משה רבינו וויאזוי מ'זאל שרייבן די תורה, וועלכע אותיות וויאזוי מ'שרייבט, און נאכדעם איז דא יש אם למקרא וויאזוי מ'דארף ליינען. ס'איז נישט דא קיין נקודות אין די תורה, אבער די רבונו של עולם האט איבערגעגעבן פאר משה רבינו וויאזוי מ'דארף ליינען. איז יעצט דעי ווארט, ווען מ'ליינט עס ליינט מען עס אזוי ווי ס'איז דא א חיריק, בבגדו, א לשון פון בגד. די כתיב איז אן א יו"ד, ס'איז א לשון פון בגד. איז די שאלה איז ווען מ'וויל עפעס דרש'נען פון די תורה איז די עיקר די מסורה איז די כתיב אדער די עיקר איז די קרי איז דאס איז די מחלוקת דא ר' אליעזר סבר יש אם למסורת מ'דארף קוקן אויף די כתיב די כתיב איז אן א יו"ד בבגדו ס'איז א לשון געפעלשט א לשון פון מכירה וויבאלד ער האט איר פארקויפט קען ער נישט פארקויפן נאכאמאל רבי עקיבא זאגט יש אם למקרא מ'ליינט עס בגדו איינמאל האט זי האט חתונה געהאט טאר מען שוין מער נישט פארקויפן עס קומט אויס אז די תנא קמא וואס האלט אז דווקא שפחות אחר אישות איז א פראבלעם, אבער שפחות אחר שפחות איז בסדר, ער האט געהאלטן ווי רבי עקיבא, אז יש אם למקרא, און דווקא נאך בגדו, נאך פריסת טלית, נאך אישות, דעמאלטס איז נישט דא קיין שפחות. ורבי שמעון, וואס ער האט געהאלטן אז סיי מען קען נישט פארקויפן שפחות אחר שפחות און סיי שפחות אחר אישות, רבי שמעון סבר ווי ביידע, יש אם למקרא ולמסורת. סיי מען דרש'נט בגדו א לשון פון פריסת טלית שפחות אחר אישות איז אסור, און סיי מען דרשנ'ט יש אם למסורת בגדו אז שפחות אחר שפחות איז אסור. זאגט די גמרא בעי רבה בעי רבה בר אבוה, די דין פון יעוד אז טאמער די אדון וויל קען ער מייעד זיין די אמה, נישואין עושה או אירוסין עושה, ס'איז דאך דא קידושין און נישואין, יעוד וויל די גמרא וויסן אפשר די יעוד איז בעסער פון א נארמאלע קידושין, אפשר יעוד מאכט עס תיכף א נישואין. וואס איז די נפקא מינה? נפקא מינה ליורשה וליטמא לה להפר נדריה, אן ארוסה איז די בעל נישט יורש, טאמער איז א כהן טאר נישט מטמא זיין ווען זי שטארבט, ער קען נישט מפר זיין אירע נדרים אליין, א נשואה איז אינגאנצן ברשות הבעל ליורשה ליטמא לה להפר נדריה, איז דאס איז די שאלה וואס טוט יעוד, ס'איז דווקא קידושין אדער ס'מאכט אפילו נישואין? מאי. זאגט די גמרא תא שמע, שטייט אין די ברייתא, בבגדו בה, כיוון שפירש טליתו עליה, איין מאל די פשט לערנט מען יעצט פשט, די אדון איז מייעד איז פירש טליתו עליה, שוב אין רשאי למוכרה, די טאטע קען איר שוין נישט פארקויפן פאר א שפחה. אזוי ווי רבי עקיבא האט פריער גע'דרש'נט לכאורה אז איין מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות איז מדייק אינו רשאי למוכרה זבוני הוא דלא מזבין לה ער קען נישט פארקויפן אלס שפחה הא יעודי מייעד לה יעצט יעודי מייעד לה זאגט רשי מיינט נישט א לשון פון יעוד יעוד מיינט דאך ווייטער פארקויפן יעודי מייעד לה מיינט מען דא א לשון קידושין אז נאך די אדון האט מייעד געווען און ער איז געשטארבען ער האט איר מגרש געווען זי קומט צוריק צו די טאטע הא יעודי מייעד לה, די טאטע ער קען איר נישט פארקויפען אבער ער קען איר ווייטער מקדש זיין, ער קען מקבל זיין קידושין פאר איר פון פון א צווייטע, פארוואס ווייל דאס איז אישות אחר אישות, ואי אמרת נישואין עושה, טאמער דו האלטסט יעוד נישואין עושה, איז וויאזוי קען ער אפילו מקדש זיין, כיוון דנישאת איז שוב אין לאביה רשות בה, די גאנצע נידון דא צו די טאטע קען מקדש זיין נאכדעם איז ווען זי איז נאך אלץ ברשותו, אן ארוסה, א קטנה, איז נאך אלץ ברשות אביה, אפילו זי איז א נערה איז נאך אלץ ברשות אביה, אבער א נשואה, אפילו א קטנה, כיוון שנישאה איז שוב אין לאביה רשות בה. איז טאמער יעוד נישואין עושה, ווי אזוי איז געמאלט דא אז כיוון שפירס טליתו עליה ווען די אדון האט מייעד געווען, קען די טאטע שוין מער נישט, קען די טאטע שפעטער מקדש זיין, ער קען איר נישט פארקויפן, אבער מקדש זיין קען ער, וואס הייסט? טאמער ס'איז נאך יעוד, און יעוד נישואין עושה, איז זי יצאה מרשותו, ער האט שוין נישט קיין רעכט מקבל זיין קידושין. אלא לאו שמע מינה, מוז זיין אז יעוד איז אירוסין עושה. אמר רב נחמן בר יצחק ס'איז נישט קיין ראיה. ווען ס'שטייט דא בבגדו בה כיוון שפירס טליתו עליה, מ'רעדט נישט וועגן יעוד. הכא בקידושין דעלמא קאי. דא רעדט מען פשוט'ע קידושין. טאמער די טאטע האט מקדש געווען ביתו. איז יעצט אינו רשאי למוכרה והכי קאמר, כיוון שמסרה אביה למי שנתחייב בשארה כסותה ועונתה, וואס איז די לשון וואס איז די לשון דא כיוון שפירס טליתו, ס'מיינט די טאטע האט איר איבערגעגעבן צו אזא איינער וואס איז מחויב איר געבן קליידער, א ענין פון טלית, צו וועמען? ער האט איר איבערגעגעבן צו א מענטש וואס איז מחויב בשאר כסות ועונה, דאס הייסט א בעל, איז איינמאל ער האט איר חתונה געמאכט, שוב אין יכול למוכרה, דאס איז די פשוטע דין פון איין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות, אבער מען רעדט נישט דא וועגן יעוד, ממילא נישט דא קיין שום ראיה צו די שאלה פון יעוד נישואין עושה אירוסין עושה. זאגט די גמרא תא שמע, שטייט אין די ברייתא תנא קמא האלט אין מוכר לקרובים, מען טאר נישט פארקויפן א אמה צו קרובים, פארוואס? ווייל אונז האבן עס געהאט אין די גמרא פריער, ווייל עס שטייט אין די תורה אשר לא יעדה, איז משמע האלט די תנא קמא אז יעדע אמה עבריה מוז זיין א יכולת מייעד צו זיין, טאמער האסטו פארקויפט צו קרובים איז נישט דא די מעגליכקייט מייעד צו זיין, ווייל די אדון איז דאך א קרוב, איז ער דאך אן ערבה, קען ער נישט חתונה האבן מיט איר, ממילא איין מוכר לקרובים ווייל ס'קען נישט נתקיים ווערן קיין יעוד. משום רבי אליעזר אמרו, רבי אליעזר האט געהאלטן ניין, מוכרה לקרובים, ער האט געהאלטן די תורה זאגט נאר אז טאמער ס'איז מעגליך מייעד זיין ס'איז נישט קיין ערוה איז דא א מצוות יעוד, טאמער ס'איז א קרובה איז נישטא קיין מצוות יעוד, ס'מוז נישט געמאלט זיין אז יעדע מכירה מוז שייך זיין יעוד, טאמער ס'איז שייך יעוד איז דא א מצוה. ממילא קענסטו פארקויפן צו אן ערוה, אבער ושוין אפילו די תנא קמא איז מודה שמוכרה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, אז א טאטע קען פארקויפן זיין טאכטער וואס איז אן אלמנה אדער א גרושה, ער קען איר פארקויפן צו א אדון אפילו זי איז אן אלמנה און די אדון איז א כהן גדול, אדער זי איז א גרושה און די אדון איז א כהן הדיוט, און די הלכה איז, ס'איז פארהאן א לאו, מ'טאר נישט חתונה האבן אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, איז הגם די תנא קמא האלט ס'מוז שייך זיין יעוד, דאס מעג מען יא פארקויפן, פארוואס? ווייל קידושין תופסים בחייבי לאוין, אין הכי נמי, ס'איז פארהאן א איסור חתונה צו האבן, אבער טאמער מ'האט חתונה געהאט איז די יעוד חל, ממילא איז שייך א קיום פון יעוד ביי חייבי לאוין. פרעגט די גמרא, וואס איז אבער די מציאות פון די פאל, אז ער קען פארקויפן אן אלמנה צו א אלס שפחה, וויאזוי איז דאס שייך? וואס הייסט ס'איז א אלמנה? וויאזוי איז זי געווארן א אלמנה? האי אלמנה היכי דמי. מ'רעדט דאך דא וועגן א קטנה. אילימא דקדיש נפשה, זי אליין האט מקבל געווען קידושין. אלמנה קרי לה? זי הייסט עפעס אן אלמנה? די קידושין איז דאך נישט חל, אין מעשה קטנה כלום. אלא מאי, וויאזוי איז זי געווארן א אלמנה? דקדשה אביה, די טאטע האט מקבל געווען קידושין פאר איר, און נאכדעם די מאן איז געשטארבן. און זי איז אן ארוסה, איז זי נישט קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען פון די רשות האב, איז יעצט האסטו אן אלמנה. נו אויב אזוי, וויאזוי קענסטו זאגן מ'קען פארקויפן אלמנה צו כהן גדול, מי מצי מזבין לה, וויאזוי קען ער איר פארקויפן? והא אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות? טאמער ער האט איר שוין מקדש געווען, דעמאלטס איז נתמעט פון מכירה, ווייל מ'האט דאך געזען פריער אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות וואס מיינט ושוין שמוכרה. ואמר רב עמרם אמר רבי יצחק הכא בקידושי יעוד, דא רעדט מען נישט אז די פשט ער האט איר מקדש געווען סתם בעלמא, ווען ער האט איר מקדש געווען בעלמא דעמאלטס האט ער פארלוירען די רעכט שפעטער מוכר זיין לשפחות ווייל אין אדם מוכר בתו לשפחות אחר אישות, דא רעדט מען ער האט איר פארקויפט פאר אן אמה, און די אדון האט מקיים געווען די מצוה פון יעוד. און וויאזוי האט ער מקיים געווען די מצוה פון יעוד? אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דאמר מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, דאס הייסט פשטות לערנט מען אז די כסף קנין וואס די אדון האט געגעבן פאר די טאטע אפצוקויפן די טאכטער פאר א אמה, טאמער די אדון וויל מייעד זיין קען ער נוצן יענע געלט וואס ער האט געגעבן לכתחילה פאר קנין און זאגן ער וויל מקדש זיין מיט יענע געלט, און למפרע קומט אויס אז יענע כסף איז געווען כסף קידושין נישט קיין כסף קנין. אבער דא זאגט די גמרא ס'גייט לויט רבי יוסי ברבי יהודה וואס ער האלט ניין מעות הראשונות לאו לקדושין ניתנו די מעות הראשונות וואס די טאטע האט גענומען דאס איז געווען די מעשה קנין פון עבדות וויאזוי איז מען מקדש מיט יעוד איז מקדש מיט יעוד טאמער ס'איז נאך געבליבן א שטיק צייט וואס די אמה מוז ארבעטן פאר די אדון איז ער איר מקדש מיט די עבודה וואס זי דארף ארבעטן פאר אים און ער איז איר מוחל די עבודה מיט דעם איז ער איר מקדש קומט אויס נישט די טאטע האט איר מקדש געווען, זי האט זיך אליינס מקדש געווען. זאגט רש"י, מעות ראשונות לאו לקידושין ניתנו וכי מייעד לה בעבדות שיש לו עליה הוא מייעד לה, ואין קידושין אלו על ידי האב, איז וויאזוי ארבעט עס איז דאך א קטנה, גזירת הכתוב היא, הגם נארמאל אין מעשה קטנה כלום, איז גזירת הכתוב היא שיהיה קידושין, הילכך הדר מצי לזבונה זאגט די גמרא מען גייט אז מעות ראשונות לאו לקידושין ניתנו און ממילא פארוואס קען ער איר נאכדעם פארקויפן איי אין קידוש אין אדם מוכר בתו לשפחות אחר אישות דאס איז דווקא ווען ער האט איר אוועק געגעבן לאישות דא האט זי זיך אליין אוועק געגעבן לאישות ס'נישט געווען מיט די געלט וואס די טאטע האט באקומען איז דא נישט די פראבלעם. זאגט די גמרא פיין איז רעדט מען דא וועגן יעוד איז אי אמרת נישואין עושה יעצט גייט מען פושט זיין די שאלה טאמער די זאגסט אז יעוד איז נישואין עושה איז ווייטער וויאזוי איז שייך אפילו די זאגסט ס'נישט דא קיין פראבלעם פון מוכר בתו לשפחות אחר אישות ווייל נישט די טאטע האט געמאכט די אישות אבער וויאזוי קען ער איר מוכר זיין מוכר זיין איין מאל זי איז נשואה יעוד און טאמער די האלטסט אז יעוד נישואין עושה איז אויב אזוי כיוון שנישאת שוב אין לאביה רשות בה יעצט ווען די מאן שטארבט אדער איז איר מגרש די אדון שטארבט אדער איז מגרש איז זי נישט חוזר לרשות אביה ווייל א נשואה איז יוצא מרשות האב איז ווי אזוי האט ער רעכט צו פארקויפן וואס מיינט ושוין שמוכרה אלא מאי אירוסין עושה פרעגט די גמרא, דאס איז דאך גארנישט בעסער, אלא מאי אירוסין עושה, איז דעמאלטס וואס איז פשט ושווין שמוכרה הא אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות, אפילו איך זאג אירוסין עושה, פיין, האב איך נישט די פראבלעם אז יצאה מרשות אביה, אבער איך האב נאך א פראבלעם, טאמער ס'איז אירוסין עושה סוף כל סוף, וויאזוי קען ער איר פארקויפן אין אדם מוכר בתו לשפחות אחר אישות, אלא מאי אית לך למימר אז ס'איז דא א חילוק, שאני אירוסין דידה, מאירוסין דאביה, ווען זאג איך אז מ'קען נישט פארקויפן, די בתו לשפחות אחר אישות, דאס איז דווקא ווען ער האט געמאכט די אישות, ער האט מקבל געווען די קידושין, אבער דא איז אירוסין דידה, ווייל מען גייט דאך אז יעוד איז לאו מעות ראשונות, נאר ס'איז מיט די מלאכה, ממילא ס'איז נישט זיין אירוסין, אויב אזוי קען ער יא פארקויפן, איז טאמער די ביסט נחית צו אזא חילוק אירוסין דידה אירוסין דידיה, איז אפילו תימא נישואין עושה קענסטו אמאל לעולם זאגן אז די יעוד איז נישואין עושה, און ס'איז נישט דא קיין פראבלעם, ווייל שאני נישואין דידה מנישואין דאביה, ווען זאג איך אז כיון שנישאת שוב אין לאביה רשות בה ווען די טאטע האט געמאכט די נישואין אבער דא האט זי געמאכט די נישואין ווייל מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו ממילא קען די טאטע נאך אלץ פארקויפן זאגט די גמרא עס איז נישט קיין צושטעל האי מאי בשלמא אירוסין מאירוסין שאני אירוסין איז דא א גרויסע חילוק צווישן איר אירוסין און זיין אירוסין ווייל אירוסין איז נישט קיין מוציא מרשות האב והא ראיה ווען ווען א מאן איז ווען א טאטע איז מקדש בתו און די מאן שטארבט איז נאר געווען אירוסין קומט זי צוריק צו רשות האב די טאטע איז ווייטער זוכה די מעשה ידיים זי נאך אלץ טאטע איז איז איז איר יורש ס'איז קיינמאל נישט פוקע די רשות האב ס'איז דא א גזירת הכתוב אז אין אדם מוכר בתו לשפחות אחר אישות אויב אזוי קען זיך זייער גרינג דערהערן אז די תורה האט נאר געגעבן די הקפדה דווקא ווען דו אליין האסט איר מקדש געווען פארלירסטו דיין זכות אויף בתך בנוגע פארקויפן צו שפחות, ס'איז נאך אלץ ברשותך, דו ירש'נסט איר, דו באקומסט די מעשה ידיים, אבער דו פארלירסט דיין רעכט מוכר זיין בתך לשפחות, אבער ווען דו האסט איר נישט מקדש געווען, זי אליין האט מקבל געווען קידושין מיט די עבדות, אויב אזוי, קענסטו נאכאמאל פארקויפן. אלא נישואין מנישואין מי שאני, ביי נישואין קענסטו נישט מאכן קיין חילוק, ווייל נישואין מדאורייתא איז מוציא מרשות אב, ס'איז א יציאה, איינמאל ווען איינער האט אוועקגעגעבן זיין פרוי בקידושין, זיין טאכטער בקידושין, און די מאן האט געמאכט נישואין, איז פוקע רשות אב, יעצט ווען די מאן שטארבט, האט די טאטע נישט קיין בעלות אויף איר, אויף מעשה ידיים, אויף ירושה, ער האט איר פארלוירן, איז נישואין איז א יציאה, אויב אזוי מאי נפקא מינה צו זי האט מקבל געווען די נישואין צו ער האט מקבל געווען, איז נישט קיין נפקא מינה, נישואין איז א מוציא, איז אויב אזוי טאמער דו זאגסט מיר יעוד נישואין עושה האט עס נישט קיין פשט אז די טאטע זאל קענען פארקויפען, איז א ראיה יעוד אירוסין עושה. זאגט די גמרא, דאס איז אלץ ווייל מ'האט מוקים געווען די ברייתא אז ס'גייט בקידושי יעוד, און לויט די מאן דאמר אז מעות הראשונות לאו לקדושין ניתנו, אבער לר' נחמן בר יצחק דאמר אפילו ר' יוסי בר' יהודה מעות הראשונות לקדושין ניתנו, אז יעדער איז מודה מעות הראשונות לקדושין ניתנו, אויב אזוי קומט אויס אז טאמער דו ביסט מוקים קדושי יעוד ווער האט דא געמאכט די קדושין? די טאטע! אויב אזוי במאי מוקים לה, וואס האט ער פארדינט? אפילו איך זאג אז יעוד איז אירוסין עושה, אבער די טאטע האט געמאכט די אירוסין ווייל מעות הראשונות לקדושין ניתנו ס'איז די געלט וואס די טאטע האט באקומען בשעת די קנין יענע געלט האט געמאכט די קדושין, אויב אזוי איז די טאטע די מארס, אין אדם מוכר בתו לשפחות אחר אישות, וויאזוי שטייט דא ושוין שמוכרה אלמנה לכהן גדול, מ'קען איר דאך נישט פארקויפן, דו האסט דאך שוין געמאכט דא, האסט דאך שוין געמאכט דא, אין אדם מוכר בתו לשפחות אחר אישות, זאגט די גמרא, מוקים לה כרבי אלעזר דאמר לשפחות אחר שפחות הוא דלא מצי מזבין לה, אבער לשפחות אחר אישות מצי מזבין לה, לעולם וועט מען רעדן אז ס'רעדט נישט וועגן יעוד, ס'רעדט זיך וועגן נארמאלע קדושין, וויאזוי איז זי געווארן אלמנה, די טאטע האט איר מקדש געווען. טאטע האט איר מקדש געווען. איי פרעגסטו יעצט אז זי ווערט אן אלמנה, אלמנה מן האירוסין, וויאזוי קען די טאטע איר פארקויפן יעצט פאר א שפחה, אין אדם מוכר בתו לשפחות אחר אישות? יא, אזוי האלט רבי עקיבא, אזוי האלט רבי שמעון, אבער רבי אליעזר האלט, אין אדם מוכר בתו לשפחות אחר שפחות, ער האט געטייטשט בבגדו בה, דווקא שפחות אחר שפחות איז א פראבלעם, שפחות אחר אישות איז נישט קיין פראבלעם. זאגט רש"י פארוואס האט די גמרא ביז יעצט נישט געוואלט ענטפערן, ס'איז א פשוט'ע תירוץ, ווייל די גמרא האט נישט געוואלט מוקים זיין ווי רבי אליעזר, ווייל רבי אליעזר שמותי הוא בכל הש"ס, מען פסק'נט נישט ווי רבי אליעזר, ממילא וויל מען נישט מוקים זיין א תנא לויט רבי אליעזר, האט מען געזוכט מוקים צו זיין ס'זאל נישט גיין מיט רבי אליעזר, יעצט האט מען נישט קיין ברירה האט מען געמוזט מוקים זיין כרבי אליעזר.